בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף ל, מיר הייבן אן דף ל עמוד א', אויבן ביי די משנה, איז אזוי, היינט גייען מיר זען אין די בלאט פיר משניות, וואס אלע פיר משניות רעדן פון די זעלבע סארט מעשה, נאר יעדעס מאל איז דא א צווייטע שאלה, און יעדעס מאל שמועסט די משנה אויס א צווייטע נקודה, און א צווייטע מעשה, אביסל אנדערע פרטים. ס'טייטש אזוי, אלע דריי משניות רעדן זיך פון די זעלבע ציור, וואס די ציור? אז ס'דא דריי ברודערס, ראובן, שמעון און לוי, און ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס, מיט רחל און לאה, און לוי האט חתונה געהאט מיט א פרעמדע פרוי מיט דינה, דינה איז נישט קיין שוועסטער פון רחל און לאה. יעצט שטארבט שמעון און לוי, פונקט וויאזוי דאס איז געשען, וואס איז געשען, איז וועט מען זען אין די משניות, יעדע משנה א צווייטע ציור, אבער שמעון און לוי שטארבן, און די שאלה וואס די משניות האט, וואס טייטש די ענין וואס די משניות שמועסן אויס, איז וואס טוט זיך דא מיט ראובן, וועם איז ראובן מייבם, וועם איז ראובן חולץ, און אזוי ווייטער, איז לאמיר זען אינעווייניג, הייבט אן די ערשטע משנה, שלושה אחים, שנים מהן נשואין שתי אחיות, ואחד נשוי נכרית. די ערשטע משנה רעדט פון דריי ברודערס ראובן שמעון לוי אזוי ווי מען האט געשמועסט, ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס, מיט רחל און לאה, און לוי האט חתונה געהאט מיט א פרעמדע פרוי מיט דינה. מת אחד מבעלי אחיות, יעצט שטארבט שמעון אן קינדער, און ממילא פאלט דא לאה ליבום וחליצה, וכנס נשוי נכרית את אשתו, גייט לוי, און לוי איז מייבם לאה, קומט אויס יעצט אז לוי וואוינט סיי מיט דינה און סיי מיט לאה. ומת. יעצט שטארבט לוי אויך אן קינדער. קומט אויס אז דינה מיט לאה פאלן יעצט פאר ראובן. איז די דין איז זאגט די משנה, לכאורה א פשוטע דין, אז הראשונה יוצאה משום אחות אשה, ושניה משום צרתה. ס'טייטש ביידע, סיי לאה סיי דינה, דארפן נישט קיין יבום נישט קיין חליצה. פארוואס? ווייל לאה איז דאך אן ערווה, אחות אשתו, און דינה איז א צרת ערווה. ממילא ביידע פטור פון אלעמען. וואס איז אבער טאמער שמועסט אויס די משנה עשה בה מאמר? ס'טייטש לאמיר זאגן אז שמעון איז געשטארבן אן קינדער, אבער נישט לוי האט מייבם געווען לאה, נאר לוי האט געמאכט מאמר מיט לאה א דרבנן'דיגע קידושין ומת, און נאכדעם שטארבט לוי. איז דא איז אזוי, מן התורה איז דאך מאמר גארנישט, קומט אויס מן התורה האט לוי גארנישט געטון דא, און ממילא מן התורה, לכאורה, ווען לוי שטארבט אן קינדער, דארף ראובן יעצט מייבם זיין דינה, פארוואס? ווייל דינה איז נישט קיין צרת ערווה, אבער היות ער האט געמאכט מאמר, וואס מאמר איז א מדרבנן'דיגע קידושין, ס'טייטש מדרבנן קוקט מען אן כאילו ער האט יא מייבם געווען לאה, איז כאילו לאה איז זיין פרוי, איז כאילו דינה איז א צרת ערווה, ס'איז א דרבנן'דיגע צרת ערווה, און דערפאר זאגן חכמים, זאגן חזל, אז נכרית חולצת ולא מתייבמת, אז ראובן דארף אפגעבן חליצה פאר דינה, נישט קיין ייבום, פארוואס? ווייל מדרבנן איז זי א צרת ערווה, אינגאנצן פטר'ן פון אלעס קען מען נישט, אבער דרבנן'דיג זאגט מען אז ראובן געט איר חליצה און נישט קיין יבום. יעצט אזוי, זאגט די גמרא, די גמרא איז מדייק זייער א אינטערסאנטע דיוק פון אונזער משנה, וואס מיר דארפן געדענקען דעם דיוק, סוף דעם סוגיא עט מען זען עס קומט נאכאמאל ארויף, זאגט די גמרא אזוי, טעמא דעבד בה מאמר, הא לא עבד בה מאמר, נכרית יבומי נמי מייבמה, אמר ר' נחמן זאת אומרת אין זיקה ואפילו בחד אחא, וואס איז דא די דיוק פון די גמרא, די דיוק פון די גמרא איז אזוי, פון דאס וואס מען זעט אין די משנה אז ביי א ציור וואס לוי מאכט מאמר, קען יעצט ראובן נישט מייבם זיין דינה, איז משמע אז וואס איז די גאנצע פראבלעם דא? די גאנצע פראבלעם דא איז מאמר, ס'טייטש לוי האט געמאכט דא א גרויסע פראבלעם מיט זיין מאמר, פארוואס? ווייל ווען ער מאכט נישט מאמר קען ראובן רואיגערהייט מייבם זיין דינה, ווייל פארוואס נישט, דינה איז נישט קיין צרת הערווה, נאר אז לוי איז געווען דא א אויבערחכם, ער האט געמאכט מאמר, איז יעצט שוין כאילו ער האט חתונה געהאט מיט לאה, איז כאילו לאה וואוינט מיט אים איז לאה אן ערווה און כאילו דינה איז א צרת הערווה, לוי האט געמאכט דא א פראבלעם אין די מאמר, יעצט לכאורה זאגט די גמרא, וואס דארף מען די גאנצע מאמר, ס'טייטש אפילו אן מאמר איז לכאורה סתם אזוי דא א פראבלעם, ראובן קען נישט מייבם זיין דינה פארוואס? ווייל טאמער מ'האלט יש זיקה, וואס מיינט יש זיקה? יש זיקה איז טייטש אז ברגע וואס שמעון שטארבט אן קינדער איז כאילו לוי האט שוין מייבם געווען זיין פרוי, כאילו לוי האט שוין מייבם געווען לאה, אויב אזוי אויב יש זיקה, און ס'איז כאילו לוי האט מייבם געווען לאה, איז גראד כאילו דינה איז א צרת הערווה, און ווי קומט דא אריין מאמר? איז אוואדע זאגט די גמרא איז מדייק פון דא אז אונזער משנה האלט אין זיקה, און דערפאר היות וואס אין זיקה איז די איינציגסטע פראבלעם דא איז אז לוי האט געמאכט מאמר מיט לאה, טאמער לוי וואלט נישט מאמר געווען לאה און וואלט איר נישט געגעבן קידושין וואלט ער נישט געהאט קיין שום שייכות מיט איר ווייל ס'איז נישט דא קיין זיקה און ממילא וואלט ראובן רואיגערהייט געקענט מייבם זיין דינה. אזא דיוק איז די גמרא מדייק פון אונזער משנה. נאר וואס? סוף סוגיא עט מען זעהן די גמרא עט האבן א פראבלעם מיט דעם, לויט איין מאן דאמר, און די גמרא עט פארענטפערן אז ס'נישט אינגאנצן מדויק אזוי פון אונזער משנה, פארוואס? ווייל מ'קען זאגן אביסל אנדערש. ס'טייטש מ'קען יא זאגן בעצם אז אונזער משנה האלט יש זיקה. איי אויב יש זיקה ווי קומט דא אריין מ'אמר? קען מען זאגן אז די סיבה וואס די משנה זאגט מאמר איז ווייל די משנה וויל זאלסט וויסן להוציא מדברי בית שמאי. ס'טייטש אונז האבן דאך געזעהן בית שמאי האלטן אז מאמר איז דאורייתא'דיג. ס'איז ממש פונקט ווי יבום. אויב אזוי לויט די בית שמאי, ברגע וואס לוי מאכט מאמר מיט לאה, איז נישט פשט דינה איז א דרבנן'דיגע צרת הערווה, זי איז א ריכטיגע צרת הערווה א דאורייתא'דיגע צרת הערווה, אויב אזוי איז דינה פטור סיי פון יבום און סיי פון חליצה, אזוי וואלטן די בית שמאי געהאלטן, איז דא זאגט די משנה אז ס'איז נישט אזוי, אז די הלכה איז ווי די בית הלל, און ממילא דינה דארף קריגן חליצה, ווייל ס'איז נאר א דרבנן'דיגע צרת הערווה, אבער קען אוודאי זיין אז די משנה איז מודה אז יש זיקה, אזוי וועט מען זעהן סוף סוגיא, אבער למעשה דא זאגט עס נאכנישט די גמרא, זאגט יעצט די הייליגע משנה די נעקסטע משנה, שלושה אחים שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית, די זעלבע זאך, ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט רחל און לאה, און לוי האט חתונה געהאט מיט דינה, נאר אין די פריערדיגע משנה האט זיך גערעדט א ציר וואס שמעון איז געשטארבן און נאכדעם איז לוי געשטארבן, דא וועט מען זעהן א פארקערטע ציור, זאגט די משנה, מת הנשוי נכרית, לוי געשטארבן אן קינדער, וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו, איז שמעון געגאנגען און ער האט מייבם געווען דינה, יעצט וואוינט שמעון צוזאמען מיט לאה זיין ארגינעלע פרוי און מיט דינה ומת. יעצט שטארבט שמעון אן קינדער, קומט אויס לאה און דינה פאלן ווייטער פאר ראובן, איז די דין פונקט ווי אין די פריערדיגע משנה, הראשונה יוצאה משום אחות אישה, ושניה משום צרתה, ווייטער די זעלבע דין, אז לאה קען דאך ראובן אוודאי נישט מייבם זיין, ווייל זי איז אן ערווה, און דינה איז א צרת ערווה, איז ביידע זענען פטור פון יבום און חליצה, ווייטער זאגט די משנה נאכאמאל די זעלבע זאך מיט מאמר, וואס איז טאמער עשה בה מאמר ומת, אז נישט שמעון האט מייבם געווען דינה, נאר האט געמאכט מאמר, א דרבנן'דיגע קידושין, איז דא נכרית חולצת ולא מתייבמת, דא קריגט דינה חליצה און נישט קיין יבום פארוואס ווייל מן התורה האט ער דאך גארנישט געטוהן, ממילא קען ראובן רואיגערהייט מייבם זיין דינה, אבער מדרבנן האט ער געמאכט דא עפעס, כאילו זי איז א צרת ערווה, און אז זי איז א צרת ערווה קריגט זי חליצה נישט קיין יבום, ווייל ס'איז א דרבנן'דיגע צרת ערווה. זאגט די הייליגע גמרא. הא תו למה לי, היינו הך, וואס דארף די משנה לכאורה איבערחזר'ן די זעלבע דין נאכאמאל? אין די פריערדיגע משנה האט זיך גערעדט אז שמעון איז געשטארבן, דא רעדט זיך אז לוי איז געשטארבן קודם, מאי נפקא מינה? ביידע איז דאך די זעלבע סארט מעשה, ווי נישט ווי, סוף כל סוף, וואס פאלט פאר ראובן? לאה מיט דינה, און ביי ביידע די זעלבע דין, אז לאה איז די ערווה, דינה די צרת ערווה, ביידע זענען פטור פון די יבום חליצה, און די זעלבע זאך מיט מאמר, ביי ביידע די זעלבע דין, דינה דארף חליצה נישט קיין יבום, וואס לייגט די משנה צו? און נאך מער זאגט די גמרא, וואס טייטש, די משנה וואלט איך געוואוסט פון א קל וחומר, יענע משנה איז סאך א גרעסערע חידוש פון די משנה, פארוואס? ווייל השתא מה התם דאחות אישה הויא צרה לנכרית, אמרת נכרית אסורה, הכא דנכרית הויא צרה לאחות אישה, לא כל שכן, וואס טייטש, וואס איז די מעשה אין די פריערדיגע משנה אין די ערשטע משנה, די לעצטע שטיקל פון מאמר, און די מעשה איז, אז שמעון איז געשטארבן אן קינדער, און לוי מאכט מאמר מיט לאה, נאכדעם שטארבט לוי, קומט אויס, ווער פאלט דא פאר ראובן? איז אזוי מן התורה פאלט נאר דינה מדרבנן וועגן די מאמר קומט דא צו לאה וואס טייטש לאה וואס לאה איז די ערווה איז נאר דרבנן'דיג דא די עיקר פרוי וואס פאלט איז דינה און מדרבנן האט זיך צוגעטשעפעט דא א לאה פון דעסוועגן זעהן מיר אין די פריערדיגע משנה אז די דרבנן'דיגע זאך די דרבנן'דיגע צוטשעפעניש מאכט א ריזיגע פראבלעם אז וואס אז דינה קריגט נישט קיין יבום נאר חליצה אויב אזוי ביי אונזער משנה וואס וואס די ציור ביי אונזער משנה אז קודם שטארבט לוי און נאכדעם שמעון, וואס טייטש אז שמעון מאכט מאמר מיט דינה, קומט אויס אז ווען שמעון שטארבט ווער איז די דאורייתא'דיגע פרוי ווער איז די דרבנן'דיגע פרוי, דא ביי אונזער משנה אין די צווייטע משנה איז די דאורייתא'דיגע פרוי איז לאה די ערווה אליין, די צוגעקומענע פרוי די צוגעטשעפעטע פרוי די דרבנן'דיגע פרוי איז דינה, איז כל שכן אז די ערווה גייט פסל'ען דינה אז דינה זאל נישט קענען קריגן יבום נאר חליצה, ווייל מה דאך די צוגעטשעפעטע דרבנן קען אוועק הרג'נען די עיקר פרוי, איז כל שכן אז די עיקר פרוי קען אוועק הרג'נען די צוגעטשעפעטע פרוי, אז די צוגעטשעפעטע פרוי זאל נישט קענען קריגן קיין יבום, איז ווייטער וואס דארף מען אונזער משנה, איך ווייס עס אליין אפילו פון א קל וחומר. ענטפערט טאקע די גמרא אז אוודאי ביסטו גערעכט, וואס טייטש די פריערדיגע משנה איז אסאך א גרעסערע חידוש פון אונזער משנה, נאר וואס דען די סדר הדברים איז געווען אזוי, תנא הך תנא ברישא, קודם האט דער תנא וואס האט מסדר געווען די משניות האט נאר געלערנט אונזער משנה, און נישט נאר ער האט געלערנט אונזער משנה נאר האט אינגאנצן נישט געהאלטן פון די פריערדיגע משנה, ס'טייטש ער האט געהאלטן פון די קלענערע חידוש און נישט פון די גרעסערע חידוש, ער האט געהאלטן אז והך חזיא להיתירא ושריא, ער האט געהאלטן אז ביי אזא ציור ווי די ערשטע משנה איז טאקע מותר, מען מעג מייבם זיין דינה, נאר ביי די קלענערע חידוש ביי אונזער משנה וואס די עיקר פרוי איז די ערווה און דינה איז צוגעטשעפעט, דארט איז די דין אז מען איז נישט מייבם דינה נאר חליצה אבער די פריערדיגע משנה האט זיך טאקע געקריגט אויף די פריערדיגע משנה נאר שפעטער האט ער צוריקגעצויגן והדר חזיא לאיסורא, שפעטער האט ער מחליט געווען אז מען דארף יא אסר'ן ביי ביידע ציורים, נישט קיין חילוק ווער די עיקר פרוי ווער איז צוגעטשעפעט, מען דארף אלעמאל אסר'ן צו מייבם זיין דינה, נאר געבן חליצה. נאר וואס, היות וואס דאס איז א מער א מחודש'דיגער דין, איז ואיידי דחביבה ליה אקדמה, האט ער זעהר ליב געהאט די תנא פון די משנה האט ליב געהאט דער דין, האט ער געלייגט יענע משנה ערשט, ווייל ס'איז טאקע אסאך א מער א חידוש'דיגער דין, ער האט עס ליב מער. אבער איי אויב אזוי וואס שטייט נאכאמאל די זעלבע דין ביי אונזער משנה? שטייט דאך שוין אין די פריערדיגע משנה, איז דא א קל וחומר אויף אונזער משנה, וואס דארף מען אונזער משנה בכלל, ווייל ומשנה לא זזה ממקומה. מען קען נישט אויסמעקן קיין משניות, וואס טייטש מען האט שוין פארגעלערנט די משנה אין בית מדרש, און במילא האט מען עס געלאזט, אבער אוודאי פון די ערשטע משנה ווייסט מען שוין אליין אלע דינים פון אונזער משנה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, א דריטע משנה, שלשה אחים, שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית, די זעלבע מעשה, ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט רחל לאה, און לוי האט חתונה געהאט מיט דינה, מת אחד מבעלי אחיות. שמעון איז געשטארבן אן קינדער, און וכנס נשוי נכרית את אשתו, איז געגאנגען לוי און האט מייבם געווען לאה, ומתה אשתו של שני, נאר וואס איז יעצט געשען, יעצט איז רחל געשטארבן, וואס טייטש ראובן ווערט יעצט אן אלמנה, און נאכדעם ואחר כך מת נשוי נכרית, יעצט שטארבט לוי, און ווער פאלט יעצט פאר ראובן, סיי לאה און סיי דינה, יעצט אזוי, לאה, טאמער יעדער וואלט געלעבט, טאמער רחל וואלט געלעבט, איז אוודאי טאר ראובן נישט חתונה האבן מיט לאה, ווייל ס'איז אחות אשתו ס'א ערווה, אבער דא ראובן דאך יעצט אן אלמן, רחל לעבט נישט, און נארמאל ווייסט מען אז טאמער איינעמ'ס פרוי שטארבט, מעג ער נאכדעם חתונה האבן מיט איר שוועסטער, איז אפשר דא קען ראובן מייבם זיין לאה אדער דינה, פון דעסוועגן זאגט די משנה ס'נישט אזוי, פארוואס ווייל מ'האט שוין געזען די כלל, הרי זה אסורה עליו עולמית, הואיל ונאסרה עליו שעה אחת, וואס טייטש היות וואס לאה איז געווען א תקופה א פראבלעם מיט ראובן, ווען ווען שמעון איז געשטארבן, ווייל ווען שמעון איז געשטארבן האט נאך רחל געלעבט, האט ראובן נישט געקענט מייבם זיין לאה, און אזוי ווי מען האט געשמועסט ברגע וואס ס'איז דא א פראבלעם, וואסערע פראבלעם זאל נאר נישט זיין, דא רעדט מען פון א דאורייתא'דיגע פראבלעם, לאה איז אן ערוה צו ראובן איז נישט נאר ס'דא די פראבלעם פון אחות אשתו, נאר זי ווערט יעצט צוריק אן אשת אחיו, און די אשת אחיו ווערט קיינמאל נישט מותר, און ממילא אפילו אז לוי איז איר מייבם, און שפעטער שטארבט לוי אן קינדער, קען נישט יעצט ראובן פלוצלינג מייבם זיין לאה ווייל זיין פרוי לעבט שוין נישט, ניין, ער איז אלעמאל אסור מיט לאה, און ממילא אטאמאטיש איז ער אויך אסור מיט דינה מיט די צרת הערוה. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פאר רב, רב יהודה זאגט נאך פאר רב לכאורה די זעלבע דין פון אונזער משנה, ער זאגט, כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה, יבמה יבוא עליה, ס'טייטש יעדע יבמה וואס מ'קען נישט מייבם זיין בשעת נפילה, הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסירה, איז זי אזוי ווי אן אשת אח וואס האט קינדער, ס'טייטש לכאורה זאגט רב די זעלבע דין פון די משנה, אז טאמער ס'איז דא דא עפעס א פראבלעם, וואסערע פראבלעם זאל נאר נישט זיין, און אזוי ווי ביי די ציור פון אונזער משנה, וואס ווען שמעון איז געשטארבן האט ראובן נישט געקענט מייבם זיין לאה ווייל זיין פרוי האט נאך געלעבט און ממילא אז ס'איז געווען א פראבלעם העט ער נישט געקענט מייבם זיין איז גראד ווערט זי א אשת אח כאילו א אשת אח וואס האט קינדער וואס טייטש ער העט איר מער קיינמאל נישט קענען מייבם זיין און טאקע אזוי האט די משנה פארציילט אז ער קען איר קיינמאל נישט מייבם זיין אפילו נאך לוי שטארבט פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן וואס איז די חידוש פון רב? תנינא, נו, מען האט דאך עס געלערנט אין אונזער משנה, הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת. ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז דא א חידוש אין רב, ווייל מהו דתימא, הני מילי היכא דלא איתחזי לה בנפילה ראשונה, אבל היכא דאיתחזי לה נפילה ראשונה אימא תישתרי, קא משמע לן. ס'טייטש אזוי, ביי אונזער משנה איז געווען צוויי נפילות, וואס מיינט צוויי נפילות? ס'מיינט לייע איז געפאלן צוויי מאל פאר יבום, די ערשטע מאל איז זי געפאלן ווען איר ערשטע מאן איז געשטארבן, ווען שמעון איז געשטארבן, און די צווייטע מאל איז זי געפאלן ליבום ווען איר צווייטע מאן איז געשטארבן, ווען לוי איז געשטארבן, און ממילא זאגט די גמרא, קען זיין אז אין הכי נמי, ביי אזא ציור ווי די משנה וואס זי איז געפאלן צוויי מאל, און די ערשטע מאל וואס זי איז געפאלן ווען שמעון איז געשטארבן, האט דאך ראובן איר נישט געקענט מייבם זיין, ווייל רחל האט נאך געלעבט, נו, איז וואס ווילסטו, די צווייטע מאל זאל ער יא קענען? נישטא אזא זאך. היות וואס די ערשטע נפילה האט ער נישט געקענט, קען ער מער קיינמאל נישט, אזוי זאגט אונזער משנה, אבער זאגט די גמרא, מהיכי תיתי, אז דארט ווי נישט די גאנצע ערשטע מאל איז געווען א פראבלעם, נאר אינמיטן די ערשטע מאל האט מען געלייזט די פראבלעם, דעמאלטס קען זיין קען ראובן יא מייבם זיין, וואס מיינט עס צו זאגן? עס מיינט צו זאגן אזוי, לאמיר זאגן די מעשה איז געווען אביסל אנדערש, לאמיר זאגן שמעון איז געשטארבן אן קינדער, און נישט לוי האט מייבם געווען לאה, ניין, שמעון איז געשטארבן אן קינדער, לאה איז געפאלן דא די ערשטע מאל, נפילה ראשונה, יעצט, אינמיטן די נפילה ראשונה, ס'טייטש פאר לוי קומט בכלל אריין אין בילד, איז רחל געשטארבן, וואס טייטש יעצט איז לאה געווארן אויס אחות אשתו פון ראובן, איז קען זיין ביי אזא ציור וואס פון דעם רעדט נישט די משנה, קען זיין ראובן קען יעצט מייבם זיין לאה, פארוואס? ווייל מ'האלט דאך נאך אינמיטן די ערשטע נפילה. דאס זאגט רב ס'נישט אזוי, רב זאגט אלעס איז תלוי בשעת נפילה, בשעת שמעון שטארבט, טאמער בשעת שמעון איז געשטארבן האט ראובן נאך געהאט רחל, האט רחל נאך געלעבט, איז פשט בשעת שמעון איז געשטארבן האט ראובן נישט געקענט מייבם זיין לאה, קען ער איר מער קיינמאל נישט מייבם זיין. דאס איז די חידוש פון רב וואס דאס ווייסט מען נישט פון אונזער משנה. פרעגט אבער די גמרא, הא נמי תנינא, אונז האמיר אבער אויך א משנה אויף דעם, די משנה זאגט אין דף לב נאך צוויי בלאט, שני אחים נשואין שתי אחיות, אז ווען צוויי ברידערס ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס מיט רחל און מיט לאה, ומת אחד מהן, ואחר כך מתה אשתו של שני, יעצט איז שמעון געשטארבן אן קינדער, און ראובן קען נישט אוודאי מייבם זיין לאה ווייל ס'איז אחות אשתו, און נאכדעם שטארבט רחל, וואס דאס איז אלץ אינמיטן די נפילה ראשונה, נישטא דא קיין לוי נישטא קיין צווייטע נפילה, ס'איז אלץ איין גרויסע נפילה, פון דעסטוועגן זאגט די משנה, הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת, אז ראובן העט קיינמאל נישט קענען מייבם זיין לאה, אויב אזוי וואס דארף מען האבן רב? אונז האמיר א משנה וואס זאגט די זעלבע זאך. ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נאך אלץ דא א חידוש אין רב, פארוואס? ווייל מהו דתימא, התם הוא דאידחי לה מהאי ביתא לגמרי, אז דארטן אין די משנה דף לב וואס רעדט זיך? אז ס'איז נאר דא צוויי ברידערס, און ממילא ווען שמעון שטארבט און לאט איבער לאה, איז ברגע וואס שמעון האט געשטארבן, קען נישט ראובן מייבם זיין לאה ווייל רחל לעבט נאך, קען זיין באלד העט רחל שטארבן אבער דערווייל, לעבט רחל. איז קומט יעצט לאה אין בית דין, און לאה פרעגט פאר בית דין וואס דארף איך יעצט טון? וואס זאגט בית דין פאר לאה? אוודאי זאגט בית דין, קענסט גיין חתונה האבן מיט וועם דו ווילסט. פארוואס? ווייל ראובן קען דיך נישט נישט מייבם זיין נישט חולץ זיין, ביסט פטור פון אלעמען. איז דארט זאגט די גמרא דארט ביי יענע משנה אוודאי קען זיין אז אזוי איז די דין טאקע, אז שפעטער ווען רחל שטארבט, קען זיך נישט ראובן אנרופן אה איך וויל דיך צוריק, ס'האט זיך געענדיגט, זי איז אוועקגעגאנגען, זי איז געגאנגען חתונה האבן מיט א צווייטן. אבל הכא, אבער דא וואס מ'רעדט פון דריי ברידערס, דלא אידחי לה מהאי ביתא לגמרי, וואס דא, ווען שמעון איז געשטארבן, קען נישט אדערווייל לאה גיין חתונה האבן מיט וועם זי וויל, פארוואס ווייל לוי לעבט, איז דא קען זיין אימא מיגו דחזיא להאי נשוי נכרית חזיא נמי להאי, קען זיין דא היות וואס לוי כאילו האלט איר אויפן פלאץ, ער לאט איר נישט גיין חתונה האבן, איז קען זיין יעצט אז רחל וועט שטארבן, עט ראובן אויך קענען מייבם זיין, קא משמע לן, דאס זאגט רב ס'נישט אזוי, ראובן קען קיינמאל נישט מייבם זיין לאה, פארוואס ווייל בשעת נפילה האט ער איר נישט געקענט מייבם זיין זי איז געווען אחות אשתו, זאגט יעצט די משנה ווייטער שלשה אחים, דריי ברידער שנים מהם נשואין שתי אחיות, ראובן שמעון לוי יהודה, ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט רחל לאה ואחד נשוי נכרית, און לוי האט חתונה געהאט מיט דינה, גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו, יעצט שמעון גט זיך פון לאה, לאה איז ארויס פון בילד, סטייטש פאר א טראגעדיע, קיינער נאכנישט געשטארבן און קיינער גארנישט, פאר די מעשה הייבט זיך אן בכלל, שמעון האט זיך גע'גט פון לאה, יעצט נאכדעם ומת נשוי נכרית איז לוי געשטארבן אן קינדער און דינה פאלט ליבום וכנסה המגרש גייט שמעון דער מגרש און ער איז מייבם דינה ומת און יעצט שטארבט שמעון אן קינדער און דינה פאלט יעצט נאכאמאל ליבום זו היא שאמרו איז אויף דער צורה געזאגט געווארן וכולן שמתו או נתגרשו צרותיהן מותרות וואס טייטש אין די ערשטע משנה אין די משנה דף בית האט מען געזען כולן שמתו או נתגרשו צרותיהן מותרות אז טאמער די ערווה איז געשטארבן איז די צרה נישט קיין צרת הערווה איז דאס איז טאקע אזא ציור פארוואס ווייל טאמער שמעון וואלט זיך נישט גע'גט פון לאה וואלט לאה געווען א ערווה און אז לאה איז א ערווה איז דינה א צרת הערווה אבער היות שמעון האט זיך גע'גט פון לאה איז ווען ער האט חתונה געהאט ווען ער האט מייבם געווען דינה איז דינה נישט געווען קיין צרת הערווה און דערפאר ווען שמעון שטארבט קען ראובן יעצט מייבם זיין דינה ווייל זי איז נישט קיין צרת הערווה, אזוי זאגט דא די משנה. יעצט אזוי, איידער מען גייט דא ווייטער אין די גמרא, וועמיר אויסשמועסן אפאר וויכטיגע נקודות כדי צו פארשטיין דא די המשך הסוגיא. איז אזוי, קודם כל, וואס זאגט אונזער משנה? וואס איז די עיקר נקודה פון די משנה? די עיקר נקודה פון די משנה איז אז ראובן קען מייבם זיין דינה, היות וואס זי איז נישט קיין צרת הערווה. פארוואס איז זי נישט קיין צרת הערווה? ווייל שמעון האט זיך גע'גט. פון לאה, איידער ער האט מייבם געווען דינה איידער ער האט חתונה געהאט מיט דינה. דאס שטייט דא ביי אונזער משנה. יעצט אזוי, ווען איז דינה יא א צרת הערווה און ווען איז זי נישט קיין צרת הערווה, איז מיר גיימיר זעהן דא בהמשך הסוגיא פיר מעשות, סוף סוגיא גיימיר זעהן א פיפטע מעשה, אבער מיר גיימיר זעהן פיר מעשות, וואס ביי די ערשטע מעשה אונז וועמיר עס רופן די ערשטע ציור, ביי די ערשטע ציור איז פשוט אז דינה איז א צרת הערווה, ביי די פערדע ציור איז פשוט אז דינה איז נישט קיין צרת הערווה, נאר ביי די צוויי ציורים אינדערמיטן דארט יש להסתפק, צו דינה איז א צרת הערווה צו נישט, איז אזוי, די ערשטע ציור, וואס ס'איז פשוט אז דינה איז א צרת הערווה, איז א פשוט'ע ציור, איז א ציור וואס שמעון האט מייבם געווען דינה, און ער האט קיינמאל נישט געגעט לאה, ער וואוינט מיט לאה און אויך מיט דינה, נאכדעם שטארבט שמעון אן קינדער, לאה און דינה פאלן פאר ראובן, דאס איז זייער פשוט, לאה איז א ערווה, דינה איז א צרת הערווה. אוואדע און אוואדע ביי אזא ציור קריגט דינה נישט קיין יבום נישט קיין חליצה זי איז דאך א פשוטע צרת הערווה. דאס איז די ערשטע ציור, ציור א' שפעטער לאמיר גיין צו די פערדע ציור, צו ציור ד', די ציור וואס איז פשוט אז דינה איז נישט קיין צרת הערווה, דאס איז די ציור פון אונזער משנה וואס אונז האמיר יעצט דא געזען, א ציור וואס פאר אלעס איז נאך געשען האט זיך שמעון גע'גט פון לאה, נאכן זיך גט'ן פון לאה איז לוי געשטארבן, דינה איז אריינגעקומען דא אין בילד, שמעון האט חתונה געהאט מיט דינה האט מייבם געווען דינה, נאכדעם וואס ער האט שוין לאנג פארגעסן פון לאה, און יעצט איז שמעון געשטארבן אן קינדער, איז אוודאי דינה האט נישט קיין שום שייכות נישט צו לאה, דינה איז נישט קיין צרת הערווה, און אוודאי קען ראובן מייבם זיין דינה, דאס איז אונזער ציור, אונזער משנה, נאר וואס יש להסתפק ביי צוויי אנדערע ציורים, די צווייטע ציור וואס אונז וועמיר רופן איז א מעשה אזוי, שמעון האט נישט געגעט לאה, שמעון האט קודם מייבם געווען דינה, וואס טייטש שמעון וואוינט יעצט? מיט לאה און מיט דינה, פשט אז לאה איז אן ערווה און דינה איז א צרת הערווה, נאר וואס שמעון לעבט, שמעון איז נאכנישט געשטארבן, יעצט גט שמעון לאה, ער ווערט פטור פון איר, און נאכדעם שטארבט שמעון, דא פאלט יעצט למעשה נאר דינה פאר ראובן, אבער ס'איז געווען א תקופה אין איר לעבן וואס דינה איז געווען א צרת הערווה, יעצט בשעת נפילה איז דינה נישט קיין צרת הערווה, אבער ס'איז געווען א תקופה אין איר לעבן וואס זי איז יא געווען א צרת הערווה, איז דא איז די שאלה הייסט זי א צרת הערווה צו נישט, דאס איז איין ספק'דיגע זאך, דאס איז דער באריפן די צווייטע ציור, ציור ב' שפעטער איז דא נאך א ציור, ציור ג'. ציור ג' רעדט זיך טאמער מען זאגט יש זיקה. וואס טייטש? איז טייטש אזוי, ביי אונזער משנה האט מען געזען א ציור אז קודם גט זיך שמעון און נאכדעם געשענט אלעס, לוי שטארבט און שמעון איז מייבם, שפעטער שטארבט שמעון. וואס אבער טאמער עס איז אביסל אנדערש? טאמער נישט די ערשטע זאך וואס געשענט איז אז שמעון גט זיך, נאר די ערשטע זאך וואס געשענט איז לוי שטארבט, שמעון וואוינט נאך מיט לאה, ראובן וואוינט מיט רחל, יעצט שטארבט לוי, מען דארף מייבם זיין דינה, איז טאמער מען זאגט יש זיקה איז פשט כאילו שמעון האט שוין מייבם געווען דינה, איז פשט כאילו דינה איז א צרת ערווה, אלעס מיטן כח פון זיקה, זי איז א זיקה'דיגע צרת ערווה, וואס איז טאמער יעצט גט זיך שמעון פון לאה, און נאכדעם איז ער מייבם דינה, און נאכדעם שטארבט שמעון, איז דא איז אויך ווי נישט ווי א תקופה פון דינה'ס לעבן איז זי געווען א זיקה'דיגע צרת ערווה, איז אויך יש להסתפק צו זי הייסט א צרת ערווה ביי אזא אופן צו נישט, דאס איז ציור ג' יעצט אזוי, פון ציור ב' און פון ציור ג' רעדט נישט אונזער משנה, די זעלבע זאך די משנה אין דף ב' שטייט אויך אן ענליכע ציור וואס מיר וועמיר באלד אויסרעדן, די משנה דארט רעדט אויך נישט פון ציור ב' און פון ציור ג' די משניות רעדן נאר פון ציור א' און ציור ד', ציור ב' און ג' דארף מען אליין מדייק זיין פון די משניות. יעצט אזוי, די גמרא אין דף יג פרעגט א סתירה צווישן אונזער משנה און די משנה אין דף ב', וואס איז די סתירה? איז די סתירה קלאפט אויס לגבי ציור ב', לגבי די ציור וואס דינה איז געווען פאר א תקופה א צרת ערווה צו דאס הייסט א צרה צו נישט, וואס איז די סתירה? איז די סתירה איז, אין די משנה אין דף בית איז משמע מ'קען מדייק זיין דארט פון די משנה, אז די איינציגסטע מאל וואס א צרה וואס דינה וועט הייסן א צרת ערווה, איז נאר טאמער זי געווען א צרת ערווה בשעת איר מאן איז געשטארבן, אבער טאמער זי געווען א צרת ערווה ערגעץ וואו אינמיטן איר לעבן א תקופה, דאס הייסט נישט קיין צרת ערווה, אזוי איז מדויק דארט, מה שאין כן דא, ביי אונז אין דף ל' איז מדויק אין די משנה, אז פון דעם וואס מ'זעט די משנה הייבט זיך אן די גאנצע מעשה מוז זיך אנהייבן טאמער קודם האט זיך שמעון גע'גט איז משמע אז טאמער ער גט זיך נישט ערשט, טאמער נישט די ערשטע זאך וואס געשענט דא איז א גט, נאר קודם האט ער חתונה מיט דינה, פשט קודם איז דינה א צרת ערווה, זי איז געווען א תקופה פון איר לעבן א צרת ערווה, דעמאלטס הייסט זי יא א צרה, איז לכאורה א סתירה פון דא און דארט, אזא סתירה פרעגט די גמרא אין דף יג, ענטפערט דארט די גמרא צוויי תירוצים, און ס'איז זייער וויכטיג צו געדענקען די תירוצים פאר די המשך הסוגיא דא, איז רבי ירמי' פארענטפערט די סתירה אזוי, תברא מי ששנה זו לא שנה זו, וואס טייטש אין הכי נמי? ס'איז א סתירה, ס'איז צוויי אנדערע תנאים, די תנא וואס ער האט געלערנט די משנה אין דף ב', איז נישט די זעלבע תנא פון אונזער משנה, ווייל די תנא פון דף ב האלט טאקע אז ביי ציור בית, דארט ווי א פרוי איז געווען א תקופה פון איר לעבן א צרת ערווה, מאכט איר נאך נישט קיין צרה, זי דארף זיין א צרה בשעת וואס איר מאן שטארבט, מה שאין כן די תנא פון אונזער משנה, די תנא דף ל, האלט אז ווי לאנג זי איז געווען א צרה עפעס א תקופה פון איר לעבן, הייסט זי שוין א צרת ערווה, מילא ס'איז צוויי אנדערע תנאים, אזוי זאגט ר' ירמי'. רבא זאגט ניין, רבא זאגט אז אוודאי איז די דין אזוי ווי אין די משנה דף בית, די דיוק דארט איז א ריכטיגע דיוק, אז וואס? אז א צרת הערווה הייסט נאר א פרוי וואס איז א צרת הערווה בשעת וואס איר מאן שטארבט, אבער טאמער איז זי געווען א צרת הערווה עפעס א תקופה אינמיטן לעבן, דאס הייסט נישט א צרת הערווה. איי פון אונזער משנה איז משמע נישט אזוי? זאגט רבא ס'איז נישט קיין פראבלעם זו ואין צריך לומר זו, וואס טייטש אונזער משנה קענסטו גארנישט מדייק זיין, אונזער משנה איז א קלענערע חידוש פון די משנה אין דף בית, די עיקר חידוש איז דארט, און אוודאי האלט יעדער איינער זאגט רבא, אז א צרה איז נאר בשעת מיתת הבעל, אז זי איז געווען א צרה אפאר יאר פריערט מיינט דאס גארנישט, אזא סוגיא איז דא אין דף י"ג, יעצט לאמיר זען די גמרא דא ביי אונז, די גמרא דא גייט קודם רעדן וועגן ציור ג', וועגן א זיקה'דיגע צרת הערווה, זאגט די גמרא, די גמרא איז מדייק פון אונזער משנה, לכאורה קען מען מדייק זיין פון אונזער משנה, זאגט די גמרא, אז טעמא דגירש ואחר כך מת, אבל מת ואחר כך גירש, אסורה, וואס טייטש די משנה הייבט זיך דאך אן אז די ערשטע זאך וואס איז געשען איז שמעון האט זיך גע'גט פון לאה, נאכדעם איז לוי געשטארבן. איז משמע אז וואס איז טאמער פארקערט? טאמער ס'איז געשען אזוי ווי אונז האמיר אויסגעשמועסט, ציור ג' קודם שטארבט לוי, און דינה פאלט יעצט ליבום, און ס'איז דא יעצט א זיקה צווישן שמעון און דינה, און נאכדעם גט זיך שמעון פון זיין פרוי פון לאה, יעצט איז שוין צו שפעט, ווייל ברגע וואס ס'איז געווען א זיקה פון דינה און שמעון, איז דינה געווארן א זיקה'דיגע צרת הערווה, וועט ראובן קיינמאל נישט טארן מייבם זיין דינה, אזוי קען מען לכאורה מדייק זיין פון אונזער משנה, אמר רב אשי, זאגט רב אשי זאת אומרת, איז מדויק טאקע פון אונזער משנה אז יש זיקה אפילו בתרי אחי אז ס'איז דא זיקה און נישט נאר ס'איז דא זיקה נאר ס'איז דא זיקה ביי צוויי ברודערס אויך ווייל זעהסט דאך דא דא צוויי ברודערס ס'איז דא ראובן מיט שמעון און מיט דעם אלעם זאגט מען אז שמעון'ס זיקה איז אזוי מין שטארק דא אז ס'איז כאילו ער האט מייבם געווען דינה און כאילו דינה איז א צרת הערווה. געוואלדיג זאגט רב אשי איז א ראיה אז יש זיקה. יעצט לכאורה וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם איז אז מען קוקט צוריק אין די ערשטע משנה די ערשטע גמרא האט ר' נחמן מדייק געווען פון יענע משנה אז אין זיקה און דא זאגט רב אשי פון די משנה וואס בעצם איז אלץ איין לאנגע משנה ס'איז אלץ איין המשך פון די משנה איז משמע אז יש זיקה און וואס גייט דא פאר אין זיקה אדער יש זיקה פרעגט די גמרא ולרב אשי, קשיא דרב נחמן, וואס טוט רב אשי פון אונזער משנה מיט יענע משנה, מיט די ערשטע משנה, לכאורה פון די ערשטע משנה מדויק אז אין זיקה, ענטפערט די גמרא, אמר לך רב אשי, רב אשי וועט דיך ענטפערן, און דער תירוץ וואס די גמרא ענטפערט דא האבן מיר אונז שוין אויסגעשמועסט אין די משנה, אז הוא הדין דאף על גב דלא עבד בה מאמר, נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה, והא דקתני מאמר, לאפוקי בית שמאי, דאמרי מאמר קונה קנין גמור, קא משמע לן דלא כבית שמאי, די תירוץ האבן מיר אויסגערעדט דארט אין די משנה, אז בעצם ר' נחמן'ס דיוק מוז נישט זיין, ס'טייטש קענסט נישט מדייק זיין פון דאס וואס די משנה האט אנגעכאפט מאמר אז אין זיקה, נאר קען אוודאי זיין אז יש זיקה, און די סיבה וואס די משנה כאפט דארט אן מאמר, איז ווייל די משנה ווילן זאגן אנדערש ווי די בית שמאי וואס בית שמאי האלטן אז מאמר איז ממש א דאורייתא'דיגע קנין, דאס איז די חידוש אין די משנה אז נישט אזוי, אבער זאגט רב אשי, קען אוודאי זיין יענע משנה האלט יש זיקה. פרעגט יעצט די גמרא, פיין, איז פארענטפערט רב אשי וויאזוי רב אשי געבט זיך אן עצה מיט יענע משנה, אבער רב נחמן, וואס רב נחמן איז יא מדייק פון די ערשטע משנה אז אין זיקה, וויאזוי געבט ער זיך אן עצה מיט אונזער משנה? ולרב נחמן קשיא דרב אשי, לויט רב נחמן, וואס טוט ער מיט אונזער משנה? ס'טייטש לויט רב נחמן טאמער טאקע אין זיקה, אויב אזוי, פארוואס הייבט אן אונזער משנה מיט א מעשה אז קודם האט זיך שמעון געגעט, און נאכדעם איז לוי געשטארבן, זאג בעסער, קודם איז לוי געשטארבן, נאכדעם געט זיך שמעון, איי האסטו א פראבלעם אז ס'איז דא עפעס א זיקה'דיגע צרה, נישטא אזא זאך זיקה, אין זיקה, און ממילא די מעשה איז א גוטע מעשה? זאגט די גמרא, וכי תימא, עסטו מיר וועלן זאגן אז יא, אזוי לערנט טאקע ר' נחמן פשט אין אונזער משנה, אז הוא הדין דאפילו מת ואחר כך גירש, צרתה מותרת אז טאקע דאס איז די משנה כאפט אן א ציור אז קודם האט זיך שמעון געגעט נאר עס מוז נישט זיין הוא הדין וואלט געווען טאמער קודם שטארבט לוי און נאכדעם געט זיך שמעון ס'איז לאו דווקא אבער דא זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין ווייל אלא זו היא למעוטי מאי וואס טייטש די משנה פירט זיך אויס זו היא שאמרו וכולן שמתו או נתגרשו צרותיהן מותרות וואס די לעצטע ווערטער פון אונזער משנה זו היא איז משמע אז דא דא איז עס פשט דא איז עפעס א מיעוט מען קומט עפעס ממעט זיין איז פשט אזוי לויט רב אשי איז פשוט וואס אונזער משנה קומט ממעט זיין, אונזער משנה קומט ממעט זיין ציור ג', אז דווקא ביי ציור ד', דארט הייסט דינה נישט קיין צרה, אבער ביי ציור ג', וואס דינה איז א זיקה'דיגע צרת ערווה, דארט הייסט זי יא א צרה, לויט רב אשי שטימט עס זייער גוט, אבער לויט ר' נחמן, וואס ר' נחמן האלט מ'איז נישט ממעט ציור ג', און ר' נחמן זעצט איין אונזער משנה אליין, אויך ביי ציור ג' איז נישט קיין חילוק צו שמעון האט זיך קודם גע'גט, צו לוי איז ערשט געשטארבן, אויב אזוי וואס איז אונזער משנה ממהר? ענטפערט די גמרא, למעוטי כנס ואחר כך גירש, ס'טייטש די משנה קומט ממעט זיין ציור ב', אז וואס? אז טאמער דינה איז געווען פאר א תקופה א צרת ערווה, הייסט זי א צרה, און דאס די מיעוט פון די משנה, פארדעם זאגט די משנה אז דווקא ווען שמעון האט זיך גע'גט און נאכדעם האט ער מייבם געווען דינה, דעמאלטס איז דינה נישט קיין צרת הערווה, אבער טאמער וואלט קודם מייבם געווען און נאכדעם זיך געגעט, וואס טייטש קודם וואלט ער געוואוינט מיט ביידע, מיט דינה און מיט לאה, און נאכדעם געט ער זיך פון לאה, איז צו שפעט, ווייל היות וואס דינה איז שוין געווען פאר א תקופה א צרת הערווה, האט זי א דין לעולם ועד ווי א צרת הערווה, דאס איז די מיעוט פון אונזער משנה. נאר וואס דען, אזוי ווי מען האט שוין אויסגעשמועסט, פון די משנה אין דף ב' איז מדויק קלאר נישט אזוי, פון די משנה אין דף ב' איז מדויק, אז ביי ציור ב', ביי אזא סארט מעשה וואס א פרוי איז נאר א צרת ערווה פאר א תקופה, הייסט זי נישט קיין צרה, איז וואס פשט אז דא זאגט ר' נחמן איז מדויק פון די משנה זי הייסט יא א צרה, און דארט איז מדויק זי נישט קיין צרה, איז אזוי זאגט די גמרא, הניחא אי סבר לה כרבי ירמי' דאמר תברא מי ששנה זו לא שנה זו, גאנץ גוט לויט רבי ירמיה'ס תירוץ, וואס אונז האבן אויסגעשמועסט אז רבי ירמיה האלט טאקע אז די תנא פון דף ב' און די תנא פון דף ל' איז צוויי אנדערע תנאים, והאי תנא סבר מיתה מפלת והאי תנא סבר נישואין ראשונים מפילים, און די תנא פון דף ב' האלט אז א צרה איז נאר אזא סארט פרוי וואס איז א צרה בשעת מעשה, און די תנא ביי אונז האלט ניין, אז טאמער איז זי געווען פאר א תקופה א צרה, הייסט זי שוין א צרה, אזוי זאגט רבי ירמיה, גאנץ גוט לויט אים, זו היא למעוטי כנס ולבסוף גירש, אויב אזוי שטימט ר' נחמנ'ס תירוץ אז די דיוק פון ר' נחמן זייער גוטע דיוק פון אונזער משנה איז מדויק, פון די זו היא איז מדויק, אז ביי אן אופן וואס א פרוי איז א צייטווייליגע צרת הערוה, ס'טייטש ביי ציור ב', הייסט זי א צרה. אבער זאגט די גמרא אלא אי סבר לה כרבא, טאמער אבער ר' נחמן האלט ווי רבא דאמר לעולם חד תנא הוא, וזו ואין צריך לומר זו קתני, וואס רבא זאגט אז אונזער משנה איז בעצם אויך מסכים צו די משנה אין דף ב', אז א צרה פאר אביסל הייסט נישט קיין צרה, אויב אזוי זו היא למעוטי מאי איז דאך די תירוץ פון רב נחמן נישט קיין גוטע תירוץ, זאגט טאקע די גמרא, מוז מען אוודאי זאגן אז על כרחך כרבי ירמי' סבירא ליה, אז רב נחמן האלט נישט ווי רבא, רב נחמן מוז האלטן ווי רבי ירמי'. קומט אויס למעשה אז רב נחמן האלט ווי רבי ירמי', וואס טוט זיך מיט רב ששת, האלט ער ווי רבי ירמי' אדער האלט ווי רבא, איז אויך גאנץ קלאר אז ער האלט ווי רבי ירמי'. פארוואס? ווייל לאמיר זיך דערמאנען וואס זאגט רב ששת, רב ששת האט מדייק געווען פון אונזער משנה אז יש זיקה, פארוואס? ווייל זאגט רב ששת פארדעם זאגט די משנה דווקא א ציור, וואס קודם האט זיך שמעון גע'גט נאכדעם איז לוי געשטארבן, ווייל רב ששת זאגט טאמער עס וואלט געווען פארקערט, טאמער לוי וואלט געשטארבן און נאכדעם וואלט זיך שמעון גע'גט, איז ברגע וואס לוי שטארבט געשען דא א זיקה צווישן דינה מיט שמעון, און שמעון וואוינט דאך נאך מיט לאה, פשט אז דינה איז יעצט א זיקה'דיגע צרת הערוה, איז יעצט אז שמעון גט זיך פון לאה איז צו שפעט. פארוואס? ווייל דינה איז שוין געווען א זיקה'דיגע צרת הערוה. פשט, רב אשי איז מדייק ציור ג' פון אונזער משנה, אז ביי ציור ג', דארט ווי דינה איז א זיקה'דיגע צרת הערוה, הייסט זי א צרת הערוה. דאס איז רב אשי'ס דיוק. יעצט ווי וועם שטימט דאס? ווי רבי ירמי'? אדער ווי רבא? איז לאמיר אריינטראכטן דא א רגע אין די ציור פון רב אשי. ווי לאנג איז דינה דא א זיקה'דיגע צרת הערוה? א גאנצע צייט ביז איר מאן שטארבט? אדער נאר אויף א תקופה? איז אוודאי די תירוץ, נאר אויף א תקופה. פארוואס? ווייל וואס איז די מעשה? לוי איז געשטארבן, ס'איז געשען א זיקה צווישן דינה מיט שמעון, נאכדעם האט זיך שמעון געגט, ס'טייטש אויס זיקה, די זיקה איז נאר געווען אויף א תקופה, ס'טייטש די זיקה'דיגע צרה איז אויך נאר אויף א תקופה, גאנץ ציור ג' איז נאר אויף א תקופה, פשט די גאנצע מעשה שטימט נישט ווי רבא, פשט רב אשי שטימט נישט ווי רבא, און ר' נחמן שטימט נישט מיט רבא, און נאך מער, רבא וועט האלטן סיי ביי ציור ב' און סיי ביי ציור ג' אז דינה איז נישט קיין צרה, אז ראובן מעג מייבם זיין דינה, פארוואס? ווייל ביי ציור ב' איז זי דאך נאר א צייטווייליגע צרה, א צרה אויף א תקופה, און רבא האלט א צרה אויף א תקופה איז נישט קיין צרה, און ציור ג' וואס מ'רעדט פון א זיקה'דיגע צרה איז אויך נאר אויף א תקופה, וואס רבא איז אויך נישט מסכים צו דעם, רבא האלט דאס איז אויך נישט קיין צרה, קומט אויס לויט רבא נישט ציור ב' איז א צרה, נישט ציור ג' איז א צרה, איז דארף מען פארשטיין ווען ס'שטייט ביי אונזער משנה זו היא וואס קומט די משנה ממעט זיין, נישט ציור ב' אזוי ווי ר' נחמן האט ממעט געווען, און נישט ציור ג' וואס רב אשי האט ממעט געווען. און וואס איז מען ממעט? איז זאגט די גמרא, ולרבא, וויאזוי איז רבא מסביר אונזער משנה? הניחא אי סבר לה כרב אשי, זו היא למעוטי מת בלא גירש. ס'טייטש אזוי, רש"י איז מסביר זייער שיין דא, זאגט רש"י אוודאי אזוי ווי מ'האט געשמועסט, רבא קען נישט לערנען ווי רב אשי, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט רב אשי קען נישט לערנען ווי רבא, די צוויי שטימען נישט, רבא קען נישט ממעט זיין ציור ב', און רבא קען נישט ממעט זיין ציור ג' נאר וואס, רבא קען האלטן איין נקודה ווי רב אשי, ער קען האלטן יש זיקה, און טאמער רבא האלט יש זיקה, קען מען יא פארשטיין וואס אונזער משנה ממעט, וואס איז אונזער משנה ממעט? טאקע נישט ציור ב', טאקע נישט ציור ג', פארשטייט זיך נישט ציור ד', די משנה איז דאך ציור ד' אבער ס'איז דא דא א פיפטע ציור, וואס איז די פיפטע ציור? די פיפטע ציור איז ווען דינה איז א זיקה'דיגע צרת ערווה, אבער נישט אויף א קורצע תקופה, נאר ביז צום סוף. ביז איר מאן שטארבט, דעמאלטס אוודאי וועט רבא האלטן אז א צרה ביז צום סוף איז א צרה, איז דא זאגט די גמרא, טאמער רבא האלט ווי רב אשי אז יש זיקה, קען מען פארשטיין וואס די משנה ממעט, די משנה ממעט אזא ציור, וואס איז די ציור? וואס איז דאס די ציור ה', די פיפטע ציור? איז די ציור איז ווען לוי שטארבט אן קינדער און דינה פאלט יעצט ליבום, ס'טייטש ס'איז דא יעצט א זיקה צווישן דינה מיט שמעון, כאילו שמעון און דינה וואוינען צוזאמען, פשט יעצט לעת עתה איז דינה א זיקה'דיגע צרת ערווה, ווייל שמעון וואוינט דאך מיט לאה און ער האט א זיקה מיט דינה, יעצט איז נישטא קיין גט, ס'איז גארנישט דא דא, די נעקסטע זאך וואס געשענט איז שמעון שטארבט, פשט בשעת וואס שמעון איז געשטארבן איז דינה געווען א זיקה'דיגע צרת ערווה, דא איז אוודאי רבא מודה, טאמער ער האלט יש זיקה, טאמער האלט ווי רב אשי אין די נקודה אז יש זיקה, איז אוודאי רבא מודה אז זי הייסט א צרת ערווה. ווייל זי איז נישט קיין צרת ערווה פאר קורצע צייט, זי איז א צרת ערווה ביז צום סוף, איז דאס קומט די משנה ממעט זיין, דערפאר זאגט די משנה דווקא א ציור וואס שמעון האט זיך גע'גט, וואס דארט זאגט טאקע רבא דעמאלטס איז דינה נישט קיין צרה אבער טאמער שמעון גט זיך נישט, נאר די נעקסטע זאך וואס געשענט איז שמעון שטארבט, דעמאלטס וועט אוודאי רבא מודה זיין אז דינה איז א צרת ערווה און דאס די מיעוט פון די משנה, אבער אלא אי סבר לה כרב נחמן, טאמער רבא האלט ווי רב נחמן וואס טייטש טאמער רבא האלט אין זיקה, איז זו היא למעוטי מאי, קומט אויס די משנה איז ממש גארנישט ממעט, נישט ציור ב' ווי מען האט געשמועסט, נישט ציור ג' ווי מען האט געשמועסט, און טאמער רבא האלט אין זיקה אויך נישט ציור ה', אלא נאר זאגט טאקע די גמרא על כרחך כרב אשי סבירא ליה, מוז מען טאקע זאגן אז רבא האלט ווי רב אשי לגבי דעם אז יש זיקה און ממילא איז די משנה ממעט ציור ה'.